א גוט יאר, דאס גייט זיין די צווייטער שיעור מיטן אייבערשטנ'ס הילף, דער שיעור גייט זיין אביסל מסביר צו זיין דעם ענין פון די סכנה און פון די מעדיקל פוינט אוו וויו ווי שלעכט ס'איז צו וואוינען מיט א נדה, וואסערע קראנקייטן ס'ברענגט, אויסער דעם וואס ס'איז אן איסור ערווה. ס'טייטש אזוי, כ'האב גערעדט פאריגע וואך ביים שיעור אז ס'איז דא ערווה און ס'איז דא טומאה, טומאה איז נישט שייך בזמן הזה, דאס מיינט טומאה, טומאת מקדש וקדשים, כ'האב געזאגט ווען דער אייבישטער בויען דעם בית המקדש העט דאס אויכעט שייך זיין, אבער ס'איז דא אן אנדערע מין טומאה וואס דער הייליגער רמב"ן ברענגט, וואס דאס איז מטמא דעם נפש מיטן מחשבה, און פארשטייט זיך די נשמה אויכעט, און נאר דורך אפהיטן נדות און גיין אין מקווה גייט די מין טומאה אראפ, און דאס איז די רוחניות'דיגע טומאה וואס. היינט איז עס אויך שייך, ווייל דאס איז נישט אלס טומאת מקדש וקדשים, נאר אז מען ווערט טמא, מען קען נישט טראכטן פון אייבערשטן געהעריג, מען קען נישט לערנען געהעריג, מען קען נישט דאווענען געהעריג, מען ליגט אין טומאה, איז במילא איז דא ערווה וואס איז א איסור דאורייתא, נאכדעם איז דא טומאה פון די טומאת הגוף והנפש, וואס דאס איז נישט אלס טומאת מקדש וקדשים, סתם טומאה, נאכדעם ברענגט עס חולי קראנקהייטן, אז מען היט נישט אפ נדות. ברענגט מיין זיידע, מיין מאמע'ס טאטע, ר' אנשל גרינוואלד זכר צדיק לברכה, ער האט געמאכט א ספר מטה אשר פאר די שוחטים, ער האט אויך געמאכט זוכר הברית אויף מילה. ברענגט ער פון חיד"א אז ס'קומט הערפיס, וואס די קינדער האבן הערפיס און אזוי קעטשט דער מוהל הערפיס, עס האט פיל מיט קראנקייטן אויך, און מ'האלט אין איין דערגיין נאך קראנקייטן און נאך קראנקייטן, און פרויען וואס זענען אפגעהיטן פון דעם איסור נדות, האבן ווייניגער קענסער, יוטערוס קענסער, די רחם, אנדערע פראבלעמען. ער ברענגט אויך דארט פון חיד"א. אז טאמער א קאפל האט נישט אפגעהיטן הלכות נדה ווי ס'דארף צו זיין זאל מען נישט מאכן מציצה בפה, מען זאל זיך מונע זיין מען זאל נאר ארומווישן אדער מיט די כלי וואס ס'איז דא היינט צו מאכן, ווייל די עלטערן טראגן אין זיך א קראנקייט וואס הייסט הערפיס און זיי געבן עס איבער פאר'ן מוהל און דער מוהל קען נאכדעם אפ'הרג'נען הונדערטער און הונדערטער קינדער. און הלכה למעשה האב איך גערעדט מיט מוהלים מובהקים, זיי ווייסן אז טאמער די עלטערן האבן זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין, מאכן זיי נישט מציצה בפה, ווייל ס'ברענגט נאר קראנקהייטן. וועגן דעם בעט איך אלע אידישע טעכטער, פירטס ענק אויף ווי עס דארף צו זיין, ווייל עטס זענטס נישט נאר גורם חלילה קראנקהייטן פאר אייערע קינדער, עטס זענטס גורם קראנקהייטן פאר גאנץ כלל ישראל. און איך בעט כסדר אז די מוהלים זאלן גיין מאכן טעסטס, ווייל אפילו ווען ער איז יא אפגעהיטן, ער קען נישט וויסן פאר וועם ער מאכט א ברית, עס קען זיין א אינגערמאן מיט א לאנגע בארד, מיט א גרויסן שטריימל, און די פרוי היט ליידער נישט אפ קיין נדות ווי עס דארף צו זיין, אונז האמיר ליידער זייער אסאך פרויען וואס אונז ווייס מיר אז זיי היטן נישט אפ ווי עס דארף צו זיין נדות, און אסאך מאל פאר ראש השנה קאלן זיי אפ און זיי פרעגן א תשובה, א תיקון, און אסאך מאל ווען זיי ווערן עלטער זאגן זיי זיי האבן פארפאסט ווייל זיי האבן געדארפט ווערן זיך אפהיטן ווי עס דארף צו זיין, און עס איז שוין טו לעיט. איז ממילא דארף מען וואטשן, נישט יעדער וואס איז איצט אויבן אן א שול צו וואס ער גייט מיט א שטריימל מיינט עס אז ער איז אפגעהיטן, און נאכדעם קומען די עלטערן און זיי שרייען רבונו של עולם פארוואס גייען נישט מיינע קינדער אין א ריכטיגן וועג. ס'איז א מעשה פון הייליגן בעל שם הקדוש, ס'איז געקומען צו אים א איד, ער האט שוין גרויסע קינדער, זיי גייען נישט אויפן ריכטיגן וועג און ער האט זייער געוויינט, האט דער בעל שם הקדוש געזאגט ס'איז שוין צו שפעט, יו מיסד די באוט, וויינען האסטו געדארפט וויינען פאר דו האסט געמאכט די קינדער. געדארפט מאכן זיכער אז דו זאגסט תפילות צום אייבערשטן און אז דו היטסט אפ נדות ווי עס דארף צו זיין, דער עולם זאל זיך נעמען א מוסר השכל. אן אינטערעסאנטקייט, כ'האב ענק געזאגט כ'על ענק יעדעס מאל ברענגען א מעשה וועגן טהרת המשפחה וויאזוי מ'איז זיך נוהג געווען מיט מסירות נפש אפצוהיטן טהרת המשפחה, יעצט וויל איך ענק פארציילן אן אנדערע מעשה, הערט א מעשה. גאר אן ערליכער דאקטאר האט פארציילט, מען רעדט דא פון א רב אין מאנסי מיט א גרויסע שול וואס ס'ווארטן אויף אים זייער אסאך אידן ביי השם אלקיכם אמת און ביי שמונה עשרה, און ער איז אויך אזא גרויסע רב אז פאר תקיעת שופר גייט ער דיך אין די מקווה ווארט די גאנצע קהילה ווייל דער הייליגע רב גייט אין מקווה זיך מטהר זיין פאר תקיעת שופר. יעצט הערט א מעשה, דערציילט דער דאקטער אזוי, יעצט ויהי היום דער רב קומט צום דאקטער, דער דאקטער איז זייער אן ערליכער און ער. זאגט אים איך פיל מיך נישט גוט. קיצער דער דאקטער האט אים אונטערזוכט און ער האט געזעהן אז ער האט איינע פון די STDs, דאס הייסט סעקשועלי טרענסמידעט דיזיזעס, בקיצור ער איז געווען זייער היימיש מיט אים, האט ער אים געזאגט איך קען דיר נישט זאגן וואס ס'איז מיט דיר איך וויל דיך שיקן צו אן אנדערן דאקטער. קיצער ער שיקט אים צו אן אנדערן דאקטער. אויך א אידישער דאקטאר, און יענער אונטערזוכט אים און ער זעהט אויכעט וואס ער האט נעבעך, איז ער געגאנגען און ער האט אפגעקאלט דער צווייטער דאקטאר, קאלט אפ דעם ערשטן דאקטאר, זאג מיר, איך וויל דיך עפעס פרעגן, בין איך נארמאל צו דו ביסט נארמאל, ווער איז דא משוגע? זאגט ער, יא, דו ביסט גערעכט, דו האסט גוט געזעהן, יפה ראית, בעיתה ראית, האסט אלעס גוט געזעהן, נאר איך האב מיך אים געשעמט צו זאגן ווייל איך בין זייער היימיש מיט אים, אבער איך קען באשטיין דו זאלסט אים זאגן, און נאך א זאך, זאלסט זאגן דעם רב ער זאל מודיע זיין זיין ווייב ווייל זי איז אין א. זי קען חלילה אויכעט קעטשן דעם דיזיז. אויב זי האט עס נאך נישט געקעטשט, זאגט ער פארן דאקטער, הער אויס, פאר מיין ווייב דארפסטו דיך נישט זארגן, ווייל איך בין שוין א פרוש צוואנציג יאר, איך ריהר זי נישט אן. פארשטייסט? ער האט וואו צו גיין, ער ווייסט וואו צו גיין צו טרעפן נעבעך זונות. סא דאס איז שוין פון די חשובסטע און די ערליכסטע רבנים. יעצט שטעל דיר פאר ווען דער רב זאל האבן א זון אדער אן אייניקל צו מאכן א ברית. און ער קישט די סייניגע מיט אלעם און דאס קינד קריגט עס און נאכדעם באקומט עס דער מוהל און א האלבע שטאט ווערט אנשטעקיג. ס'איז יעצט דא שוידערליכע נייעס, א אינגערמאן איז געפארן אויף בראזיל זאגן זאגט ער פארן ווייב ער פארט מאכן ביזנעס און ער צוריקגעקומען אנשטעקיג מיט די זיקא וויירוס. קיצור דאס ווייב איז געלאפן וויינען צום רב וואס טוט מען דא איך קען דאך ס'אויך באקומען צו כדומה. קיצור ער האט מודה געווען פארן רב אז ער האט געזינדיגט, עס איז געקומען נישט פון א מאסקיטא נאר פון א חטא ממש. איך וויל זאגן פארן עולם, אונז לעבן מיר זייער צוצעלאזט און זייער הפקר, און דערפאר דארף מען זייער שטארק אובאכט געבן אז מען זאל נישט מכשיל זיין די מוהל מיט גאנץ כלל ישראל ווייל דאס יעדער ווערט אינפעקטעד, און בפרט נאך ביי די חסידים לעבט מען דאך אלעס נאנט איינער צום צווייטן און מען טרינקט. איינער פון צווייטנס א גלאז, ווען דער רבי טיילט שיריים עסט מען פונעם זעלבן לעפל, און ווען מען ווישט זיך אפ די הענט אין א האנטוך, מען קומט ארויס פון בית כסא, דאס איז נישט סענעטערי, מען זאל נוצן אדער פעיפער, אדער מען זאל נוצן סענעטייזער נאכדעם וואס מען האט גענוצט עניטינג וואס יענער האט אנגעטאטשט. סאו דער שיעור גייט זיין דער צווייטער שיעור זאגן די מעדיקעל פוינט אוו וויו פון די הייליגע תורה און אויכעט פון די גוים וואס זיי האלטן ווי שעדליך ס'איז אז מ'וואוינט מיט א נידה. ס'דא אין חומש בראשית קאפיטל ל' א' אין פרשת ויצא איז דא א מעשה ווי יעקב אבינו איז אוועק געלאפן מיט די ווייבער מיט די קינדער פון לבן'ען און רחל אמנו האט מיטגענומען די געטשקעס פון איר טאטן וואס זי האט אים געוואלט אפשיידן פון עבודה זרה. לבן איז אים נאכגעלאפן און ער האט אים געכאפט. פרעגט ער אים, פארוואס האסטו צוגענומען די ווייבער מיט די קינדער, כ'זאל זיי נישט קענען געבן א גוד ביי קיש ווען דו גייסט אוועק? איך פארשטיי האסט געוואלט צוריקגיין צו דיין טאטן אין הויז, אבער לאמיך כאטש מיינע אייניקלעך א קיש טאן. האט ער געזאגט, ווייל כ'האב מורא געהאט דו וועסט מיר צונעמען די טעכטער. פ, נאכדעם פרעגט ער אים וואס האסטו צוגענומען מיינע געטשקעס, זאגט ער אים אזוי, עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה, ביי וועם דו וועסט טרעפן דיין אפגאט, ביי דער וועט נישט בלייבן לעבן, יעצט די גמרא זאגט, רש"י ברענגט עס אויך צו די מדרש, אז וועגן דעם איז נעבעך רחל געשטארבן אויפן וועג, נאכדעם זאגט ער אים, באקוק אלעס וואס איז דא מיט מיר, און נעם אלעס וואס איז דיין, יעצט יעקב אבינו האט נישט געוואוסט אז רחל האט עס צוגע'גנב'עט. בקיצור, דער לבן איז געגאנגען אין יעקב אבינו'ס אוהל און אין לאה'ס אוהל און אין די אוהל פון די צוויי אמהות, און ער האט עס נישט געטראפן. און ער איז ארויס פון אלע אוהלים, נאכדעם איז ער געקומען אין דעם אוהל פון רחל, און רחל האט דאך באמת גע'גנב'עט די תרפים, און זי האט עס געלייגט אין זאטל פון קעמל, מען זאל עס נישט זען, און זי האט זיך ארויפגעזעצט אויפן זאטל, און לבן האט דורכגעקוקט דעם גאנצן געצעלט און ער האט עס נישט געטראפן. ותאמר אל אביה, זאגט זי פאר איר טאטן, מען האט דאך געוואוסט אז ס'איז נאר דא, און זי האט זיך דאך נישט געוואלט אויפשטעלן, זאגט זי פאר איר טאטן, טאטע טייערער, אל יחר בעיני אדוני, ס'זאל דיך נישט פארדריסן מיין טייערע טאטע, כי לא אוכל לקום מפניך, איך קען מיך נישט אויפשטעלן פאר דיר, כי דרך נשים לי, איך האב יעצט מיין וועסט, כ'האב יעצט מיין דם נידות, ממילא קען איך מיך נישט אויפשטעלן. ויחפש, ער האט געזוכט אין גאנצן אוהל ולא מצא את התרפים, און די תרפים האט ער נישט געטראפן. יעצט אז יעקב אבינו האט עס גע'גנב'עט, און אין ערגעץ האט מען עס נישט געטראפן, און רחל וויל זיך נישט אויפשטעלן, איז דאך א פארשטענדליכע זאך אז זי האט עס. יעצט פארוואס האט לבן איר נישט געהייסן זי זאל. זאל אראפגיין פון זאטל, ער וויל עס באקוקן, אויף דעם זאגט דער הייליגער רמבן א מורא'דיגע זאך, קודם זאגט ער זי האט זיך נישט געקענט אויפשטעלן, ווייל וויבאלד אז זי האט געהאט די וועסט איז ראשה ואיבריה כבדים עליה, עס איז זייער שווער געווען זיך אויפצושטעלן, און זי איז געווארן זייער קראנק ווען ס'איז געקומען די וועסט.

נידות, נידה מיינט לריחוקן, מען זאל זיי דערווייטערן. די גמרא ברענגט אין מסכת ראש השנה, דף כ"ו עמוד א', אז מען האט גערופן א נידה, גלמודה, גלמודה מיינט איינזאם, פרעגט די גמרא מאי גלמודה? גמולה דא מבעלה זאל זיין אפגעזונדערט פון איר מאן. זאגט ווייטער דער רמבן כי לא יתקרבו אל אדם, זאלן זיך נישט דערנענטערן צו מענטשן ולא ידברו בו, און מ'זאל אפילו נישט רעדן, כי ידעו הקדמונים בחכמתם, הערט ווערטער פונעם הייליגן רמבן אז די קדמונים האבן געוואוסט מיט זייער חכמה, שהבלן מזיק, אז דער הבל פון א נידה איז מזיק, אז דו רעדסט מיט א פרוי און דו ביסט נאנט צו איר און זי איז א נידה, די פארע פון איר מויל שעדיגט. גם אויך מבטן פון זייער בויך, מוליד גנאי, ווערט געבוירן אזא.

זיי פלעגן זיצן אליין אין אן אוהל, לא יכנס בו אדם, א מענטש איז דארט אפילו נישט אריינגעגאנגען, וויבאלד א נידה זיצט דארט, כמו שהזכירו רבותינו בברייתא של מסכת נידה, שטייט תלמיד, ס'דארף זיין דא דא א גירסא תלמיד חכם, תלמיד חכם אסור לשאול בשלומה של נידה, רבי נחמיה אומר, אפילו הדיבור היוצא מפיה הוא טמא. אפילו די רייד וואס זיי גייען ארויס פון איר מויל זענען נישט ריין.

ארבעט וואס ער טוט אלס נידה. יעצט אין שאלות ותשובות חתם סופר אין חלק אורח חיים, סימן כ"ג, ברענגט ער צו די הייליגע ווערטער פונעם רמבן, און ער זאגט אז בזמנינו אלה אין אונזערע צייטן שאין שום אדם נזהר בזה וואס קיין שום מענטש איז נישט אפגעהיטן אין דעם, איז דא איינס פון צוויי טעמים, או שנשתנו הטבעים והמקומות, ס'איז אנדערש געווארן די טבע און די פלעצער. די צווייטע זאך איז או כיוון דדשו בה רבים, ווייל אסאך מענטשן האבן שוין געטרעטן דערין, ס'הייסט מ'געט נישט אבאכט דערויף איז שומר פתאים השם. יעצט אויף דעם חתם סופר וויל איך נאר ארויסברענגען דעם טייטש דערפון, ווייל ווען נישט קען מען זיך חלילה טועה זיין אז דער הייליגער חתם סופר זאגט אז וויבאלד דער עולם שאין שום אדם נזהר מזה איז במילא איז געשעהט גארנישט, שאדט נישט. וויל איך מסביר זיין אז דאס מיינט מען נישט חלילה צו זאגן אויף הלכות נידה, חס ושלום, מען מיינט נישט אויף די זאכן וואס ס'שטייט אין שלחן ערוך וועגן די הרחקות אין סימן קוף צדיק ה', חס ושלום, מען מיינט נאר צו זאגן אז מען זאל האבן פאר א נידה ווען זי איז נישט ריין זאל מען האבן א עקסטערן אפארטמענט און מען זאל זי דארטן אריינשטעלן ווייל איר עפרו טמא און איר הבל פיו איז עס מאכט א גרויסע סכנה, אויף דעם זאגט עס דער הייליגער חתם סופר, אבער נישט חלילה אויף די הרחקות וואס עס שטייט יא אין שלחן ערוך, ער זאגט נאר אויף די חומרות פונעם הייליגן רמב"ן, ווייל ליידער ליידער איז די וועלט איז דא היינט מער מענטשן וואס זיי האלטן נישט קיין טהרת המשפחה ווי וואס זיי האלטן יא, און מיר זאגן דעמאלטס חלילה אז מען דארף נישט האלטן טהרת המשפחה ווייל וויבאלד א רבים טוט אזוי, זיי זענען נישט קיין רבים, די רבים זענען די בני תורה, ס'איז דא א מעשה אז די ראדזינער האט געטראפן דעם תכלת. ער איז געגאנגען אין ים און ער האט געזען א פיש און האט עס ארויס גענומען און האט געטראפן דעם תכלת, איז ער ארום געגאנגען צו אלע רעבעס מיט רבנים, איז ער געקומען צום גערער רעבן און דער גערער רעבע האט אים געזאגט וואס זאל איך אייך אבער זאגן די וועלט האלט נישט אזוי, אז די וועלט האלט נישט אזוי וויל איך נישט מיט האלטן, איז בקיצור ער איז געגאנגען דער ראדזינער און ער זאגט פארן גערער רעבע ער זאל ארויס קומען א מינוט אין די גאס און גייט צו צו א איד און ער פרעגט אים זאג מיר פון ווען איז אסור חמץ ערב פסח? זאגט דער איד, רבי, ס'איז שוין נאך שבועות, וואס ווילט איר יעצט? גייט ער צו צו א צווייטן, פרעגט ער, פון ווען איז אסור חמץ ערב פסח? זאגט ער, איך ווייס נישט, ווען דער רב שטעלט ארויס א צעטל דעמאלטס. בקיצור, און א דריטער ווייסט אינגאנצן נישט. זאגט די ראדזינער, פארן גערער רעבן, די גמרא זאגט דאך, דכולי עלמא יודעת, יעדער ווייסט אז חמץ איז אסור משש שעות ולמעלה, זאגט ער, איך ווייס, איך בין ארויס דא מיט אייך אין די גאס און קיינער ווייסט נישט, און וויאזוי זאגט דעמאלטס די גמרא דכולי עלמא יודעת? און אלא מאי כולי עלמא די גאנצע וועלט מיינט מען איך און איר תלמידי חכמים מיינט נישט יעדן גאסן יונג איז די זעלבע אויכעט אז דער הייליגער חתם סופר שרייבט בזמנינו אלו שאין שום אדם נזהר בזה אין אונזערע צייטן וואס קיינער איז נישט אפגעהיטן אין דעם מיינט עס אידן וואס זענען שומרי תורה ומצוות נו וואס הייסט זיי זענען נישט אפגעהיטן אין הלכות נידה ניין נישט אין הלכות נידה זענען זיי נישט אפגעהיטן אין הלכות נידה זענען זיי יא אפגעהיטן. נאר דאס אז ס'איז אסור ליהנות ממעשה ידיה, דאס איז אזא זאך וואס אויף דעם זאגט דער הייליגער חתם סופר אז דאס איז זייער א שטארקע חומרא, וואס בזמנינו שאין שום אדם נזהר מזה, דעמאלטס איז עס נישט אנגענומען. אבער נישט חס ושלום אז דער חתם סופר וויל אונז זאגן חס ושלום אז וויבאלד שאין שום אדם נזהר מזה מיינט חלילה אז מ'איז נישט נזהר אין האלטן טהרת המשפחה, חס ושלום. כ'רעד עס באריכות ווייל איך וויל אז דער עולם זאל האבן קלאר ארויס דעם פשט און מען זאל זיך חלילה נישט פארפלאנטערן. און יעצט קום איך צוריק צום לשון הרמבן. ולכך, און וועגן דעם אמרה רחל, האט רחל געזאגט, ראויה הייתי לקום מפני אדוני, דו ביסט דאך מיין טאטע דארף איך מיך אויפשטעלן, לנשק ידיו איך דארף דיר א קוש געבן, אבל דרך נשים לי איך האב יעצט מיין צייט ולא אוכל להתקרב אליך איך קען מיך נישט דערנענטערן.

יעצט למעשה, ס'איז געווען אידן וואס האבן געגעסן חולין בטהרה, אברהם אבינו האט געגעסן חולין בטהרה און אנדערע, ממילא האבן זיי נישט געטארט הנאה האבן פון די אלע מעשה ידיה. אבער למעשה, דער הייליגער רמבן ברענגט דא א מורא'דיגע גמרא, א ברייתא, א חומרא מען טאר נישט הנאה האבן פון א פרוי פון איר מעשה ידיה, אבער דער רמבן אליינס ברענגט עס נישט אין קיין איינע פון זיינע ספרים, נישט אין בעלי הנפש און נישט אין הלכות נידה, ער ברענגט עס אין ערגעץ נישט. אויך דער טור האט עס אויך נישט דערמאנט. איך וועל אבער באלד ברענגען א מורא'דיגע סייענטיפיק ברעיקטרו וועגן נידות אז ס'איז אזא באג און טאמער מען וואטשט נישט קען מען פון דעם קראנק ווערן. כ'וועל עס ענק באלד ברענגען. ס'איז נישט אזוי פשוט וואס דער הייליגער רמבן ברענגט פון די גמרא פון די ברייתא און וואס ער אליינס האלט. אבער כ'וויל קודם נעמען נאך א שטיקל רמבן און נאכדעם עמיר צוקומען צו דער זאך. יעצט אין ויקרא

פון דעם דם האישה אדער רוב פונעם קינד אדער דאס גאנצע, כאשר הזכרתי כבר. אזוי ווי כ'האב שוין דערמאנט אויף אן אנדער פלאץ. דאס איז אין אנפאנג פרשת תזריע. ומדם הנידות לא יהיה נוצר כלל. און פון דם הנידות וועט גארנישט באשאפן ווערן. ואיך יעשה ממנו ולד והוא סם המוות. וויאזוי קען ווערן א קינד פון דעם דם נידות? ס'איז דאך סם המוות. ימית די דם נידות הרג'עט כל בעל חיים שישתה אותו, יעדער בעל חיים וואס ער טרינקט עס, או יאכלנו, אז מען געט עס צו עסן פאר א בעל חי, וועט ער שטארבן. יעצט, ס'איז דא, דער רמבן זאגט אז טאמער איינער טרינקט דם נידות, דעמאלטס וועט ער שטארבן. ער זאגט והוא סם המוות ימית כל בעל חיים שישתה אותו. כ'האב געוואלט נאר צולייגן א קלייניקייט אז. אין טל תורה פונעם גאון ר' מאיר אריק, דער אמרי חיים האט געהאט היתר הוראה פון ר' מאיר אריק, יעצט ער ברענגט דארטן אין מסכת שבת דף ע"ה עמוד ב' אז סשטייט דארטן אין די גמרא אבל דם נידה מצנע ליה לשונרא, דם נידה באהאלט ער פאר א קאץ, איז ואידך, און וואס האלט דער אנדערע מאן דאמר אז כיוון דחלשא ווייל מווערט שוואך לא מצנע ליה. זאגט רשי וואס הייסט כיוון דחלשה, הערט א מורא'דיגע זאך, המאכיל דם האדם לחתול, ווען איינער געט צו עסן בלוט פון א מענטש פאר א קאץ, חולש אותו אדם, ווערט דער מענטש וואס ער געט עס פאר די קאץ ווערט שוואך, יעצט איז נישט אז. די קאץ גייט שטארבן נאר דער מענטש ווערט שוואך, זעהט מען פון דעם לכאורה אז די קאץ עט נישט שטארבן טאמער ס'עט טרינקען דם נידות. יעצט זאגט דער מהרם אריק אז האסט דאך לכאורה א קשיא אויפן רמבן פון א גמרא מפורשת, זאגט ער ושמא כיוון לומר ער מיינט צו זאגן,

און ס'איז אויך א מחלוקת רשי מיטן רמבן ווער ס'ווערט שוואך, צו דער מענטש וואס ער געבט עס, צו דער קאץ וואס ער טרינקט עס, אדער דער בעל החי וואס ער טרינקט עס. זאגט דער הייליגער רמבן ווייטער. והיא בהיות ברחם דם נידה הרבה, לא תתעבר ממנו. יעצט ווען ס'ליגט אין דעם רחם, אסאך פון די בלוט קען א פרוי נישט שוואנגער ווערן. כי לא יווצר כלל, ס'וועט נישט קענען פון דעם באשאפן ווערן גארנישט, ואף אם תתעבר מדם האחר, און אפילו ס'וועט נתעבר ווערן פון אנדער בלוט, ויהי' ניזון מזה, און ס'וועט ווערן געשפייזט פון דעם בלוט פון דם נידות, הוא ימיתנו, וועט עס אים הרג'נען. וכבר הזכירו הרופאים, און די דאקטוירים האבן שוין דאס דערמאנט. עוד, נאך א זאך, שאם יהיה ניזון מדם משובח. טאמער

ועל דעת רבותינו און לויט אונזער הייליגע חזל, דאס ברענגט ער פון די דאקטוירים, נאר לויט אונזערע הייליגע חזל, דאס איז אין מדרש תנחומא מצורע א', שטייט דארטן אם שימש אדם עם אשתו בימי נדתה, הבנים לוקים בצרעת, אז א מענטש וואוינט מיטן ווייב ווען זי איז א נידה, ווערן די קינדער געשלאגן אז זיי ווערן קרעציג. איז דער מדרש זאגט דארטן וויאזוי איז עס טאמער שימש ביום ראשון לנידתה, טאמער האט ער געוואוינט מיט זיין פרוי דעם ערשטן טאג פון די נידה, נאכנישט געווען אזוי שטארק, דעמאלטס הבן הנולד לוקה לעשר שנה, טאמער האט ער געוואוינט דעם צווייטן טאג איז צוואנציג יאר, טאמער דעם דריטן טאג איז דרייסיג יאר, טאמער דעם פערדן טאג איז פערציג יאר, טאמער דעם פיפטן טאג איז פופציג יאר.

אינעם קינד אביסל, דעמאלטס וועט דאס קינד בלייבן קרעציג. און מכל הפנים האלה. און פון די אלע דאזיגע זאכן אויס ראוי איז זייער וויכטיג שתרחיק התורה משכב הנידה אז די תורה זאל דערווייטערן צו וואוינען מיט א נידה, די תורה זאגט אז מ'טאר נישט וואוינען מיט א נידה, ועוד הגידו בו אויך האבן זיי דערביי געזאגט

ותאריך לראות בה זי'עט אסאך אריינקוקן יראו במראה מ'עט זעהן אינעם שפיגל טיפות אדומות מ'עט זעהן רויטע טראפן כטיפות דם אזוי ווי טראפן פון בלוט. מיט אנדערע ווערטער ווי זי הויכט ארויף אויפן שפיגל איז פון איר מויל גייט ארויף די וועפער און דאס זעהט מען דערפון טיפות דם טראפן בלוט. זאגט ער כי הטבע הרע המזיק שבה, ווייל די שלעכטע נאטור וואס איז אין איר וואס דאס שעדיגט, תוליד גנאי וועט דאס מאכן געבוירן א שאנדע, נישט קיין גוטע זאך, ורוע האויר און די שלעכטע לופט ידבק במראה עט זיך אנקלעבן אין שפיגל. זאגט דער רמבן, והנה. היא כאפעה, ס'איז אזוי ווי א אפעה, הממית וואס ס'הארגעט ביי הוותוסי מיט זיין קוק. יעצט וואס דאס איז פונקטליך א אפעה איז דא אין שאלות ותשובות מפענח נעלמים אין סימן ב' זאגט ער אזוי, דא א פסוק אין ישעיה קפיטל ל' פסוק ו' שטייט אזוי אפעה ושרץ מעופף. זאגט ער הנה אני מצאתי בספר גלילות הארץ מהחכם האלוף גרשון ברבי לעזער זכרונו לברכה, כ'האב געפונען אינעם ספר וואס ס'הייסט גלילות הארץ פונעם פירשטליכן געלערנטן גרשון ברבי לעזער זכרונו לברכה, זאגט ער שהעיד עליו הגאון רבי יואל, סירקיש זכרונו לברכה, וואס דער גאון רבי יואל סירקיש זכרונו לברכה, וואס דאס איז דער ב"ח, האט אויף אים עדות געזאגט, שמכיר אותו לאיש מהימן, אז ער קען אים פאר א באגלייבטן מענטש. איז דערציילט ער א מעשה אזוי, הוא יספר, שכאשר נסע מארץ חבש באפריקה, ווען ער איז געפארן פון א פארכאפט לאנד אין אפריקה, כמה ימים אסאך טעג במדבר,

פלאץ שהיה כאש על מקום שנפל שם, ס'איז געווען אזוי ווי פייער אויפן פלאץ וואס ס'איז ארויפגעפאלן, דאס מיינט ס'האט געברענט אזוי ווי א פייער, והמיתו איזה אנשים, עס האט געהארגעט אסאך מענטשן, ועל ידי קול רעם תותח שקורין קאנאן, דורך דעם גרויסן גרידער וואס דער קאנאן האט אנגעמאכט. הבריחם האט עס זיי אוועקגעיאגט ואיני יודע און איך ווייס נישט פארוואס זיי זענען אנטלאפן אי מפני שנתפחדו מקול רעם החזק ברחו ווייל זיי האבן זיך דערשראקן פונעם גרויסן דונער קול און וועגן דעם שטארקן גרויסן דונער קול וועגן דעם זענען זיי אנטלאפן אדער זענען אנטלאפן וועגן דעם שוועבל גערוך וואס האט זיך צושפרייט אין די לופט. עד כאן לשונו, אזוי איז די לשון פונעם ספר גלילות הארץ. איז זאגט ער ונראה לי ברור שזה שרף המעופף שהזכיר הנביא, דאס איז די אפעה און שרץ מעופף וואס ס'ווערט געברענגט אין ישעי' קאפיטל ל' פסוק ו', זאגט ער ווייטער ואני שמעתי מזקן אחד שהיה מן הילדים שנתפסו ברוסיה לעבודת הצבא, איך האב געהערט פון די מענטשן וואס מ'האט זיי. געכאפט אין מיליטער, זאלן ארבעטן פאר די רוסישע מיליטער לעבוד עשרים וחמשה שנה, זאלן ארבעטן פינף און צוואנציג יאר, דאס איז געווען בימי הקיסר הצאר הרשע ניקאלאי הראשון, שם רשעים ירקב, ההוא סיפר האט ער פארציילט, און דער זקן האט פארציילט, שבעת עמדם בחיל הצבא במדינת סיביריע, אז ווען זיי זענען געשטאנען מיט מיליטער אין לאנד סיביר,

אזוי ווי די חי' אפעה וואס מיט איר קוק קען עס הרג'נען א מענטש. יעצט גייען מיר צוריק צום רמבן, וכל שכן שתזיק לשוכב עמה, און כל שכן אז ס'וועט שאדן ווער ס'וואוינט מיט א נידה, אשר תדבק גופה ומחשבתה בו ובמחשבתו, וואס די גוף און די מחשבה באהעפטן זיך צו די פרוי וואס זי איז א נידה.

ס'איז מעגליך שזה טעם את מקורה הערה. איר קוואל האט ער אויפגעדעקט, והיא און זי גלתה האט אויפגעדעקט את מקור די קוואל דמיה פון איר בלוט, כי המקור המשחת ההוא, ווייל דער פארדארבענער קוואל ראוי געהערט להסתיר אז מ'זאל עס באהאלטן, לא שיגלה מ'זאל עס נישט אויפדעקן, וישאב ממנו מים הרעים און מ'זאל חלילה שעפן פון דעם שלעכטע וואסערן המזיקים מאוד וואס זיי טוען זייער שעדיגן, והנה נאסר לזרע הקודש כל ימי טומאתה, דער אייבישטער האט גע'אסר'ט פאר זרע הקודש, עס מיינט מען פאר די הייליגע פאלק די אידן, כל ימי טומאתה, אלע טעג פון איר אומריינקייט, עד שתטבול במים, ביז זי וועט זיך טובל'ען אין וואסער, כי אז תטהר גם במחשב תה, דעמאלטס וועט נישט נאר איר גוף ווערן טהור, נאר אלע אירע מחשבות וועט אויך ווערן טהור. אזוי שטייט אויכעט אין דעם רמב ם סוף הלכות מקוואות, אז דאס איז א גזירת הכתוב, אז מיט דעם וואס מען טובל'ט זיך, ווערט, גייט פון איר אוועק די אלע מידות מיט די אלע שלעכטע כוחות און די אומריינע כוחות און אזוי ווייטער, ותהיה נקיה לגמרי, און דעמאלטס אז זי וועט זיך טובל'ען וועט זי זיין ריין אינגאנצן. דאס איז דער הייליגער רמב ן. כ'האב געוואלט דערציילן יעצט א מעשה. ס'איז געווען א איד וואס ער איז געשטארבן דא אין בארא פארק. איז געקומען א רוסישער איד, א פשוט'ער איד, סתם געגאנגען אן א בארד אויכעט, און ער איז געווען ווי מען זאגט נישט פון די אנגעזעענסטע מענטשן פון די שטאט, און זיכער נישט אין די בית מדרש וואו ער האט געדאווענט, און ער איז געשטארבן. קיצור מ'האט געמאכט די לוויה. אין א פרומען טשעפעל, און ס'איז קיינער נישט געקומען, ווייל געווענטליך איז דא עפעס אזא תקנה אז מ'מאכט נישט קיין לוויות אין בארא פארק נאר טאמער ס'איז דא, מ'זאגט כאטש איין קדיש נאך דעם מענטש, און דא איז נישט געווען קיין מנין, און דא האט מען שוין געמוזט ווארטן אויף די נעקסטע לוויה, בקיצור, מ'האט עס געמוזט מאכן אן א דעם וואס מ'זאל זאגן אפילו איין קדיש, ווייל דער איד האט קיין קינדער נישט געהאט, איז במילא נישט געווען ווער ס'זאל זאגן קדיש. און געווענטליך זאגט די חברה קדישא קדיש נאר ס'איז נישט געווען קיין מנין. עניוועי. האט די פרוי געזאגט זי וויל גיין זאגן א הספד אויף איר מאן, האט מען געזאגט דא זאגן נישט קיין פרויען קיין הספדים אויף קיין מענער, זאגט זי אויב אזוי וויל איך מיך געזעגענען, זאגט זי חיימ'ל חיימ'ל געדענק געדענק, די געווען געזונט איך געווען געזונט, קיין קינדער איז נישט דא, ווייל קיין וואסער איז נישט געווען האסטו מיך נישט אנגערירט פערציג יאר, קיין וואסער איז נישט געווען מיינט קיין מקווה איז נישט געווען, אין רוסלאנד האט מען עס גערופן וואסער, זיי האבן אפילו נישט געוואוסט וויאזוי צו זאגן מקווה און זיי האבן זיך מוסר נפש געווען פאר טהרה. דעמאלטס האט ערשט דער עולם אנגעהויבן צו זעהן אפאר זאכן, קודם כל אז ס'איז נאך דא אזעלכע אידן אזוי ווי יוסף הצדיק וואס זיי קענען זיך שולט ביצרו זיין, נאכדעם האט מען אנגעהויבן צו זעהן פארוואס האט דער איד טאקע נישט געהאט קיין זכיה קיינער זאל נישט זאגן קיין קדיש נאך אים, איז די תירוץ איז ער ברויך נישט קיין קדיש. און די צווייטע תירוץ איז ווייל ס'איז נישט דא א איד אין דעם דור וואס ער איז ראוי צו זאגן אויף אזא א איד קדיש. דאך ממש ס'איז דאך נישט צום גלייבן, א איד קען זיך איינהאלטן פערציג יאר אינעם טיפן רוסלאנד ווען ער האט נישט געוויסט אפילו אז ס'איז דא די לייט עט די ענד אוו די טונעל, ער האט נישט געגלייבט ער וועט נאכאמאל ארויסקומען. אזוי דארף מען זיך אונז אויסלערנען, קינדערלעך טייערע מען געבט אונז פיינע ווארעמע מקווה'ס די שענסטע מקווה'ס, לאמיר טון דעם רצון השם בשלימות. דאס איז די ענדע פונעם צווייטן שיעור.